מען האלט אויף צדיק ח' מען הייבט אן פינף שורות פון אויבן, אמר רבה, הזורק מטבע של חברו לים הגדול פטור, טאמער איינער ווארפט אריין א חבר'ס מטבע אין ים הגדול איז ער פטור פון צאלען היזק, ער דארף נישט צאלען די דמי מטבע, מאי טעמא? אמר הא מנח קמך, ס'ליגט דא פאר דיר, אי בעית שקליה, ס'ליגט דא אין די ים, הייב עס אויף וועסטו עס האבן, איך האב גארנישט מזיק געווען. איז די גמרא מסביר והני מילי בצלולין, דאס רעדט זיך נאר טאמער די וואסער איז קלאר דורכזיכטיגע וואסער דקחזי ליה מ'קען זעהן ווי ס'ליגט אויף די קרקע פון די ים, אבל עכורין טאמער ס'איז שמוציגע וואסער דלא קחזי ליה מ'קען עס נישט זעהן, לא, אוודאי דעמאלטס איז נישט דא קיין פטור אוודאי ביסטו מחיוב, ווייל דעמאלטס איז די מטבע נאבד, האט יענער מזיק געווען די מטבע בידיים, ער האט עס מאבד געווען. אבער ווען ס'איז צלולים זעהט מען דאך די מטבע ממילא קען מען טענה'ן ס'איז קיינמאל נישט נאבד ס'איז דא. איי וויאזוי קענסטו עס דערגרייכן? וועסטו נעמען זאגט רש"י ס'איז דא מענטשן וואס קענען גוט שווימען און דו'סט דינגען איינער וואס קען גוט שווימען און ער וועט עס ארויפברענגען, איי ס'וועט דאך קאסטן געלט? פיין איז דאס א גרמא. די עצם מטבע האב איך נישט מזיק געווען, ס'איז דא, ס'איז בעולם, ס'איז נישט נאבד, איך זעה עס. ס'קאסט געלט צוריק ארויפברענגען די מטבע. פיין, איז די היזק ממון איז נאר א גרמא, גרמא בנזקין איז פטור. נאך א נקודה, והני מילי דאדייה אדויי, אבל שקליה בידיה מיגזל גזליה, השבה בעי מיעבד, דא רעדט מען נישט אז יענער האט עס געגזלט, ער האט ארויסגעכאפט די מטבע פון די חבר'ס האנט און נאכדעם האט עס אריינגעווארפן אין ים, ווען ער וואלט אזוי געטוהן די רגע ער האט אויפגעהויבן די מטבע איז ער געווארן א גזלן, א גזלן איז מחיוב אין השבה, און ממילא ביז ער אליין גיבט נישט צוריק די מטבע איז ער נישט מקיים והשיב את הגזילה. דא רעדט מען דאדייה אדויי, די חבר האט געהאלטן מטבע אין די האנט און איך האב געגעבן א האק זיין האנט און ס'איז ארויסגעפלויגן אין די ים, איז קיין מעשה גזילה נישט דא, ס'איז סך הכל דא א מעשה היזק, איז דא זאג איך טאמער ס'איז מים צלולים איז דאס נישט קיין היזק אויך נישט ווייל ס'איז נישט אבד. פרעגט די גמרא א קשיא מתיב רבא, שטייט הלכה אין מחללין על מעות שאינו ברשותו, מ'קען נישט מחלל זיין פירות מעשר שני נאר אויף מעות וואס איז ברשותו, אבער געלט שאינו ברשותו קען מען נישט מחלל זיין, כיצד? וואס מיינט געלט שאינו ברשותו? היו לו מעות בקסטרא בהר המלך, קסטרא זאגט רשי איז א שם מקום, קסטרא און הר המלך איז א פלאץ, ס'איז גאר ווייט פון די ישוב, ס'איז נישט דא קיין שיירות מצויות וואס קומען פון דארטן, און ס'איז א מקום מסוכן דארטן צו גיין, ממילא טאמער דו האסט געלט דארטן איז דאס אינו ברשותו, ווייל ס'איז זייער שווער צוצוקומען צו די געלט, איז אזא געלט קען מען נישט מחלל זיין, אדער או שנפל כיסו לים הגדול, איינער האט געלט אבער עס איז אריינגעפאלן ים הגדול, ובכהאי גוונא הייסט עס אויך אז די געלט איז אינו ברשותו און אין מחללין. יעצט די גמרא האט פארשטאנען דא רעדט מען ס'איז מים צלולים, ווייל לכאורה טאמער ס'איז מים עכורים זאגט רבי חנן איז פשוט מאוד, ער האט דאך נישט קיין געלט ס'איז דאך נאבד מן העולם, וויאזוי קען ער מחלל זיין אויף די געלט דארף מען נישט קומען קיין קיין הלכות ס'איז דאך א מילתא דפשיטא, נאר אלא מאי רעדט מען דא מים צלולים וואס מ'זעהט די געלט, אבער אף על פי כן. הייסט עס אינו ברשותו, איז לכאו' איז דאס א ראיה אז ווען די געלט ליגט בים המלח, אויב אזוי הייסט עס אבודין, און אויב אזוי איז צוריק שווער זורק מטבע של חבירו זאל זיין חייב. ענפערט די גמרא ניין, לעולם ס'הייסט נישט אבודין, אבער אמר רבה שאני לענין מעשר, מעשר שני, ביי חילול איז דא א באזונדערע גזירת הכתוב, דבעינן מצוי בידך, ס'איז נישט גענוג אז ס'איז נישט אבוד, ס'דארף זיין מצוי בידך, דרחמנא אמר וצרת הכסף בידך, וליכא. כל זמן ס'ליגט על קרקע הים, הגם ס'איז נישט נאבד, אבער ס'הייסט נישט אז ס'איז מצוי בידך, איז בנוגע חילול מעות מעשר שני איז דא א פטור, איז דא א מיעוט. נאך א מאמר האט רבה געזאגט אין די הלכות גרמא, ואמר רבה, השף מטבע של חברו, א מטבע, יעדע מטבע האט א צורה, און די שוויות פון די מטבע גייט לויט די צורה, אז אין יעדע מדינה באשטעטיגט דער מלך אז א כסף וואס האט אזא צורה איז ווערט כך וכך, אזא צורה איז ווערט כך וכך, אזוי ווי בימינו קענסטו האבן די זעלבע פאפיר איינס איז א הונדרעט דאלער און איינס איז איין דאלער, ס'ווענדט זיך די צורה אויף די פאפיר. איז טאמער איינער געגאנגען השף מטבע של חברו, ער האט אראפגענומען די צורה פון די מטבע, און ממילא איז היינט גארנישט ווערט. איז ער פטור, מאי טעמא דלא עבד ולא מידי, ער האט גארנישט געטון צו די מטבע, זאגט די גמרא והני מילי דמחייה בקורנסא וטרשיה, ער האט גענומען א האמער און ער האט געקלאפט אויף די מטבע ביז ער האט גלאט געמאכט די צורה, אז די צורה איז געווארן גלאט מיט די רעסט פון די מטבע. אבער ער האט גארנישט מחסר געווען פון די גוף המטבע, אבל שייפא בשופינא חסורי חסריה, טאמער ער האט גענומען אזא מעסער און ער האט אפגעשיילט די צורה, ער האט עס אפגע ער האט עס אפגעריבן באופן אז ער האט מחסר געווען א שטיק פון די מתכת, כהאי גוונא איז ער חייב. האט די גמרא פארשטאנען דא זעהט אויס רבה אפגעלערנט אז. וויבאלד איך האב נישט, הגם איינער האט די ערשטע פאל ווען ער האט געהאקט מיט א האמער און למעשה האט אויסגעגלעט די צירה, ס'איז שוין מער נישט דא קיין צירה און ס'איז שוין היינט גארנישט ווערט, אבער דאס הייסט נישט קיין מזיק, דאס הייסט נאר א גרמא, ווייל בעצם האט ער גארנישט געטון צו די גוף המטבע, ער האט נאר מזיק געווען די צירה פון די מטבע. דאס הייסט, די גוף המטבע, די עצמיות פון די מטבע האט ער גארנישט אנגערירט, נאר דאס וואס די מלך גיט א שוויות צו די מטבע לויט די צורה, דאס האט ער אראפגענומען. ממילא איז ער א גורם אז די מטבע איז גארנישט ווערט. טאמער דו ווילסט וויסן צו די מטבע איז מקולקל, יא, ס'איז מקולקל, מ'קען גארנישט באקומען פאר די מטבע. אבער למעשה גערעדט, האט ער נישט געמאכט קיין היזק אין די גוף המטבע, די היזק וואס ער האט געמאכט, איז נאר אין די צורה פון די מטבע וואס דאס איז בעצם נישט די גוף המטבע. ווען ער האט מחסר געווען די צורה, ער האט אפגעשניטן א שטיק פון די מתכת, האט ער למעשה געמאכט א חסרון אין די מטבע, איז דאס א מזיק בידיים. אבער כל זמן די מטבע איז נאך אלץ כמו שהיא נאר ס'פעלט די צורה, הייסט עס נאר ער האט מקלקל געווען די מטבע אבער ער האט נישט מחסר געווען די מטבע, און אויב אזוי איז דאס נאר א גרמא בנזקין. פרעגט די גמרא.

און ער גייט לחירות. טאמער ס'איז כנגד עינו ואינו רואה כנגד אזנו ואינו שומע ער האט אים נישט געהאקט ממש אין די אויג אדער אין די אויער ער האט עס ער האט עס געטוהן אויפן כותל כנגד די אוזן כנגד די עין איז אין עבד יוצא בהן לחירות. פארוואס רש"י זאגט דא אז ס'איז וודאי גרמא היא ער האט נישט געדארפט טראכטן אז יענער וועט וועט טויב ווערן. ס'איז א שטיקל פליאה ווייל פריער האט מען דאך געזען אין די גמרא אז די סיבה איז ווייל איהו דמבעית אנפשיה ווייל ער האט זיך אליינס דערשראקן, על כל פנים דארף מען וויסן פארוואס רש"י דא משנה, אבער די עיקר וויל די גמרא פרעגן אז ס'שטייט דא אז טאמער חרשו איז עבד יוצא בהן לחירות, יעצט די דין פון ראשי איברים איז די פשט מ'איז מחסר אן אבר, דא די אוזן שטייט נאך, ער האט גארנישט מחסר געווען, נישט אפגעשניטן די אוזן, ער האט עס מקלקל געווען אז ס'ארבעט שוין נישט, און אף על פי כן הייסט דאס ראשי איברים כאילו ער האט מחסר געווען אן אבר, זעה איך אז טאמער איך בין מקלקל א זאך אז ס'ארבעט שוין נישט, האב איך עס מחסר געווען, איז אויב אזוי הוא הדין ביי די מטבע, אין הכי נמי איך האב נישט אנגערירט די גוף המטבע נאר די צורה, אבער סוף כל סוף האב איך מקלקל געווען די מטבע, די מטבע ארבעט שוין נישט, איז אויב אזוי זאל עס הייסן מזיק בידיים? זאגט די גמרא, ניין, רבה לשיטתו, רבה לטעמיה דאמר רבה, חרשו לאביו נהרג, די הלכה איז טאמער מכה אביו ואמו מות יומת דווקא ווען מ'מאכט א חבורה, ווען איינער שרייט אריין אין די טאטע'ס אויערן און מאכט אים טויב, שטייט אז ער ווערט, רבה האלט אז ער ווערט געהארגעט, פארוואס ווי איז די חבורה, שאי אפשר לחרישה בלא חבורה, דטיפתא דדמא נפלה באדני, באודניה, רבה האט געהאלטן אז ווען א מענטש ווערט טויב איז דא א חסרון אין די גוף, ס'קומט ארויס עפעס דם, איז מילא רבה לשיטתו איז טאקע זייער גוט, ס'איז נישט סתם א מקלקל, ס'איז טאקע א חסרון, איך האב עפעס מחסר געווען אין די אויער. מה שאין כן דא האב איך גארנישט מחסר געווען אין די מטבע, איך האב פשוט אנגערירט די צורה, אויב אזוי איז עס נישט מער פון א גרמא, גרמא בנזקין איז פטור. זאגט די גמרא נאך א פאל פון רבה פון גרמא בנזקין, אמר רבה, הצורם אוזן פרתו של חברו פטור, איינער האט געמאכט א שניט אין די אויער פון זיין חבר'ס פרה, איז ער פטור, מאי טעמא, פרה כדקיימא קיימא דלא עבד ולא מידי, ער האט עפעס מזיק געווען די פרה? די שניט אין די אויער איז מעלה און מוריד, די פרה קען ארבעטן פונקט אזוי גוט ווי פריער, ממילא איז ער פטור. איי וועסטו זאגן, מ'קען אים שוין נישט ברענגען פאר א קרבן, ס'איז דאך א מום, די בהמה איז נפסל פון א קרבן. אויף דעם זאגט די גמרא וכולהו שוורים לאו לגבי מזבח קיימי, נישט יעדע אקס איז עומד פאר א קרבן, ממילא ווען מ'קוקט אן א בהמה איז נישט די פשט, אז דאס איז א קרבן און איך האב מזיק געווען איז עס שוין אויס קרבן, ניין א בהמה איז א בהמה, ס'דא א געוויסע תשמיש מ'קען נוצן א בהמה פאר א קרבן אבער דאס איז נישט די עצמיות פון א בהמה עס איז עומד לקרבן ממילא הייסט עס נישט אז איך האב מזיק געווען, איי סוף כל סוף טאמער יענער וויל דאס נוצן פאר א קרבן קען ער נישט, טאמער וויל טאמער איינער וויל קויפן פון אים א בהמה לקרבן וועט ער שוין נישט קענען קויפן, דאס איז נאר א גרמא, גרמא בנזקין איז פטור בדיני אדם. מתיב רבא. העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים די הלכה איז די מים אדער די פרה פון די חטאת פון די פרה אדומה איז אוס איז נפסל טאמער מען טוט מיט דעם א מלאכה טאמער מען האט מים חיים און מען וויל עס נוצן פאר אפר פרה און מען טוט מיט דעם א מלאכה למשל מען נוצט עס פאר א משקל איך האב דאך נישט קיין איך וויל עפעס שוקל זיין איך דארף האבן א משקל פון לאמיר זאגן פון א פונט נעם איך א כוס מים און וואס וועגט א פונט און איך ניץ עס פאר א משקל, דאס הייסט עשה בו מלאכה און ס'ווערט נפסל פאר מי חטאת. איז ס'אויך א דבר שאינו ניכר די היזק. יעצט זאגט תוספות אז מי חטאת איז נאר נפסל במלאכה פאר מ'האט עס אויסגעמישט מיט די אפר. נאך מ'האט עס אויסגעמישט מיט די אפר איז דאס שוין מער נישט נפסל. מים קודם שנתערב בו אפר פרה, קען איך נישט זאגן אז סתם מים איז עומד לאפר פרה, אזוי ווי סתם בהמה לאו לקרבן קיימי איז סתם מים איז נישט עומד פאר מי פרה איז ממילא שטייט דא הלכה טאמער עושה מלאכה במי חטאת איז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים. יעצט לכאו' איז דא צוויי סברות מען קען דא זאגן, מען קען זאגן ווייל ס'איז א היזק שאינו ניכר, אבער נוסף על זה ווי מען האט פריער גערעדט איז ער נאר א גרמא, ווייל וויבאלד ס'איז לאו סתם מים לאו לאפר קאי לאו לפרה קאי איז אויב אזוי האב איך גארנישט געטוהן צו די מים, וואס האב איך שוין געטוהן? גארנישט, איי איך קען עס שוין נישט נוצן פאר אפר פרה די מים? פיין אויף דעם בין איך א גרמא פטור בדיני אדם. איז טאמער די משנה וויל מיר לאזן הערן די חידוש אז וויבאלד ס'איז לאו לאפר פרה קאי און ממילא ס'איז גרמא בנזקין, וואלט געדארפט אנכאפען א גרעסערע חידוש, די חידוש פון צורם אוזנו, וואס דארטן הגם די היזק איז ניכר, אבער סוף כל סוף בין איך נאר א גרמא. איז די גמרא מדייק, מ'האט אנגעכאפט דווקא במי חטאת, פארוואס? ווייל מלאכה הוא דלא מינכר היזקה. מלאכה איז אזא זאך ווי די היזק איז נישט ניכר. וועגן דעם בין איך פטור, אבער נישט ווייל ס'איז א גרמא. אבל צורם, דארטן איז מינכר היזקה, ס'איז ניכר די פגם. הכי נמי דמחייב בדיני אדם, הגם ס'איז נאר א גרמא. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה, אמרי הוא הדין דאפילו צורם פטור, אלס פטור בדיני אדם אפילו צורם וואס איז א היזק ניכר איז מען אויך פטור בדיני אדם, ווייל סוף כל סוף סתם שוורים לאו למזבח קיימי ביסטו נאר א גרמא, פארוואס האט מען אנגעכאפט די חידוש דווקא מלאכה במי חטאת, נישט אויף די צד חיוב נאר אויף די צד נישט אויף די צד פטור נאר אויף די צד חיוב, והא קמשמע לן דאפילו מלאכה דלא מינכר היזקה חייב בדיני שמים, דאס אז עס פטור בדיני אדם איז טאקע נישט קיין חידוש, אפילו צורם אוזנו איז פטור בדיני אדם, די חידוש איז אז חייב בדיני שמים, איך וואלט געמיינט אז וויבאלד איך האב גארנישט, בשלמא צורם אוזנו איז כאטש דא א היזק ניכר, שוין, זאל ער זיין חייב בדיני שמים, אבער דא וואס ס'איז גארנישט ניכר איז אפילו בדיני שמים זאלסטו נישט זיין מחויב, קמשמע לן אז ביסט מחויב בדיני שמים. ואמר רבה נאך א מימרא אין די דין פון גרמא, השורף שטרו של חברו פטור, איינער האט א שטר חוב, שטייט אז ראובן קומט אים א הונדרעט דאלער, און מיט די שטר חוב קען ער גובה זיין הונדרעט דאלער, די עצם פאפיר פון די שטר איז ווערט צוויי דאלער, יעצט אז איינער האט פארברענט די שטר, קען ער שוין נישט גובה זיין די הונדרעט דאלער, איז די הלכה השורף שטרו של חברו פטור דאמר ליה די מזיק קען זאגען ניירא קלאי מינך איך האב פארברענט א שטיקעל פאפיר דו ווילסט צוויי דאלער איך דיר צאלן איי קענסט שוין נישט גובה זיין די הונדערט דאלער פיין דאס איז א גרמא איך האב נישט מזיק געווען די הונדערט דאלער ס'א גרמא בנזקין פטור מ'איז מחויב בדיני שמים מתקיף לה רמי בר חמא היכי דמי זאגסט מיר דא אז ער איז פטור ווייל עס איז א גרמא ווען גרמא בנזקין וואלט געווען חייב וואלט ער געווען חייב, פארוואס? היכי דמי, אי דאיכא סהדי דידעי מאי הוה בשטרא, טאמער ס'דא עדים וואס האבן געזען די שטר פאר מ'האט עס פארברענט, און עדים האבן געזען אז ס'שטייט אין די שטר אז ראובן קומט שמעון געלט, ס'איז אונטערגעחתמ'ט מיט צוויי עדים, איז אויב אזוי, ליכתבו ליה שטרא מעליא, וואס איז די פראבלעם מ'האט עס פארברענט, זאלן די עדים וואס האבן געזען די שטר איבערשרייבן די שטר נאכאמאל, ס'זענען דאך דא צוויי עדים וואס זענען מעיד אז ס'איז געווען אזא שטר, ממילא האט יענער גארנישט פארלוירן, אלא מאי אי דליכא סהדי, עדים האבן קיינמאל נישט געזעהן די שטר מילא קען מען נישט איבערשרייבן די שטר, איז אויב אזוי אנן מנא ידעינן, אפילו גרמא בנזקין איז חייב, וויאזוי קען ער תובע זיין געלט? ער זאגט אז מען האט מפסיד געווען, איך האב געהאט א שטר וואס האט געהאט דארטן א חוב פון הונדרעט דאלער, האסט מיך גורם געווען א היזק פון הונדרעט דאלער, ווער זאגט? וויאזוי ווייסט מען? זאגט די גמרא, ניין, אמר רבא תהא במאמינו, דא רעדט זיך אז די בעל השטר גלייבט די שורף, און די שורף זאגט אז יא, די שטר האט געהאט אין זיך כך וכך, די בעל השטר איז מסכים, מילא ס'נישט דא קיין נידון וואס איז געשטאנען אין די שטר, די נידון איז צו איך בין מחויב צו צאלן פאר דעם, צו עס הייסט א מזיק צו עס הייסט א גרמה, אויף דעם זאגט רבה ס'איז א גרמא פטור בדיני אדם. אמר רב דימי בר חנינא הא דרבה מחלוקת רבי שמעון ורבנן היא, די דין פון שורף שטרותיו של חבירו איז באמת תלוי אין די מחלוקת רבי שמעון ורבנן, אפילו איך האלט גרמא בנזקין פטור איז דא נאך א צד פארוואס מען זאל דארפן צאלן, לרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי, מחייב, ולרבנן דאמרי דבר הגורם לממון לאו כממון דמי לא מחייב. ס'דא א מחלוקת אונז האבן שוין געזעהן פריער טאמער איינער גנב'עט א בהמה וואס איינער האט מקדיש געווען, ראובן האט מקדיש געווען א בהמה פאר א קרבן און שמעון גנב'עט די בהמה. די הלכה איז, דווקא ווען מען גנב'עט פון א הדיוט וגנב מבית האיש, דעמאלטס איז דא א דין פון כפל און ד' וה' מען גנב'עט פון הקדש איז נישט דא די חיוב פון קנס. יעצט, טאמער איינער האט מקדיש געווען א בהמה, דאס איז שוין א בהמה פון הקדש, איז לכאורה זאל דער גנב נישט דארפן צאלן קיין כפל. זאגט ר' שמעון, טאמער דער קרבן איז געווען א קרבן פון א נדר, יענער האט געזאגט הרי עלי, ממילא די הלכה איז טאמער די קרבן ווערט נאבד אדער נגנב מוז די בעלים ברענגען נאך א קרבן ווייל ער האט געזאגט הרי עלי איז חייב באחריות. קומט אויס אז טאמער איינער גייט און ער גנב'ט אוועק די קרבן און איז מפסיד די קרבן האט ער בא'עוול'ט די בעל הקרבן ווייל די בעל הקרבן גייט יעצט מוזן נעמען געלט און קויפן נאך א בהמה. איז דעי קרבן הגם ס'איז הקדש איז א דבר הגורם לממון פאר די בעלים, ווייל כל זמן די בהמה איז בעולם איז די בעלים פטור פון ברענגען נאך א קרבן, איינמאל ס'איז נאבד מוז ער ברענגען נאך א קרבן, און דאס איז א דבר הגורם לממון, זאגט רבי שמעון דבר הגורם לממון האט א דין פון ממון, ממילא קוקט מען עס אן ווי ממון הדיוט, און ס'איז דא א חיוב כפל וגנב מבית האיש, איז די זעלבע זאך דא, אפילו איך זאג השורף שטרותיו של חבירו איז א גרמא, אבער לויט ר' שמעון, פארוואס איז עס א גרמא? ווייל די שטר איז ווערט צוויי דאלער, אבער עס איז גורם ער זאל קענען באקומען הונדערט דאלער. שוין, גרמא איז פטור. לויט ר' שמעון די שטר אליין איז ווערט א הונדערט דאלער, ווייל וויבאלד די שטר איז גורם לממון, מיט די שטר קען ער ווערן רייכער, א הונדערט דאלער קען גובה זיין, אן די שטר קען ער נישט, איז אויב עס איז גורם לממון האט עס א דין פון ממון, קוקט מען עס אן ווי די שטר איז ווערט א הונדערט דאלער, איז לויט ר' שמעון וואלט ער געדארפט זיין חייב די גאנצע ווערט פון די חוב שבשטר.

איז טאמער ס'איז נאך אלץ א גורם לממון, דעמאלט זאג איך ס'האט א דין פון ממון זאגט רבי שמעון. אבער א זאך וואס האט קיינמאל נישט געהאט קיין שוויות, א שטר, ס'איז געווען א פשוטע פאפיר, צוויי דאלער, ס'האט קיינמאל נישט געהאט קיין שוויות בעצם, איי ס'איז גורם לממון, בכהאי גוונא זאג איך נישט כממון דמי. ווען זאג איך דבר הגורם לממון בדבר שעיקרו ממון, כדרבה, דאמר רבה, גזל חמץ לפני הפסח, א גנב גנב'ט חמץ, ובא און נאכדעם גייט אריבער די פסח און די ס'איז געווארן אסור בהנאה. ובא אחר ושרפו במועד, איז געקומען א צווייטער און האט פארברענט דער חמץ במועד, מועד מיינט פון שש שעות ולמעלן ערב פסח זאגט רש"י הייסט שוין במועד, וואס איז דעמאלטס איז די זמן ביעור, איז דער וואס האט עס פארברענט איז פטור, פארוואס? קיינער קען נישט קומען מיט קיין טענות צו אים היתכן ד'האסט פארברענט שהכל מצווין עליו לבערו, איינמאל ס'קומט די זמן איסור די איסור בל יראה בל ימצא איז יעדער מחויב מבער צו זיין, די אחרונים זענען דן וואס עפעס דארף א צווייטער מבער זיין יענעמ'ס חמץ, על כל פנים ער איז מחויב ווייל. ווייל טאמער איינער האט חמץ איז ער עובר אן איסור, מילא יעדער איינער דארף דארף זיכער מאכן אז יענער איז נישט עובר קיין איסור, איז דא א מצוה לבערו, איז מילא טאמער ער פארברענט עס אום פסח איז נישט דא קיין תביעה אויף אים, אבער טאמער ער פארברענט עס לאחר הפסח, יעצט איז שוין נישט דא קיין מצוה לבערו, און די שאלה איז, האט ער יעצט מזיק געווען די גזלן צו נישט? לכאורה, עס האט נישט קיין שוויות, ס'איז חמץ שעבר עליו הפסח, איז דאך אסור בהנאה, ס'איז דאך נישט ווערט קיין פרוטה. אבער, בכהאי גוונא איז דא מחלוקת רבי שמעון ורבנן, לרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי חייב, לרבנן דאמרי דבר הגורם לממון לאו כממון דמי פטור. פארוואס? ווייל דעי חמץ, הגם עס האט נישט קיין שוויות, אבער למעשה גערעדט אונז האבן דאך געזען אין די משנה דף צדיק ו' איינער גנב'עט חמץ ועבר עליו הפסח, קען ער זאגען הרי שלך לפניך, ער קען מקיים זיין השבת הגזילה מיט דעי חמץ הגם ס'איז גארנישט ווערט. טאמער דו גייסט פארברענען דעי חמץ, וועט ער יעצט מוזן צוריקצאלן די ווערט פון די חמץ פון קודם הפסח, טאמער דער חמץ איז געווען ווערט הונדערט דאלער פאר פסח. כל זמן דער חמץ איז בעין, הגם ס'איז אסור בהנאה קען איך זאגן הרי שלך לפניך, און דו ביסט מקיים השבה. איי, האסט דאך א היזק, האסט דאך געהאט הונדערט דאלער היינט האסטו גארנישט, שוין, ס'איז א היזק שאינו ניכר. אבער כל זמן די חמץ איז נישט בעין, ס'איז פארברענט געווארן, האב איך נישט געמאכט קיין השבה, אויב אזוי מוז איך צאלן הונדערט דאלער כדי צו משיב זיין די גזילה, ווען איך האב די חפץ הנגזל הגם ס'איז גארנישט ווערט, קען איך מקיים זיין קען איך מקיים זיין השבת הגזילה, אבער טאמער ס'איז נישט דא מוז איך געבן הונדערט דאלער, קומט אויס אז די חמץ איז גורם לממון פאר די גזלן, ווייל ווען ער האט עס קען ער זיך אפ'פטר'ן פון צאלן הונדערט דאלער, אויב אזוי זאגט רבי שמעון אז די שורף איז חייב, אבער על כל פנים דא איז געווען א דבר שעיקרו ממון, די חמץ איז אמאל געווען ווערט עפעס, יעצט איז עבר עליו הפסח האט עס פארלוירן די שוויות, אבער טאמער ס'איז נאך גורם לממון האט עס א דין פון ממון, אבער א זאך וואס האט קיינמאל נישט געהאט קיין שוויות, אזוי ווי די שטר, איז בדבר שאין עיקרו ממון, מי אמרינן, ווער זאגט אז בכהאי גוונא האט עס א דין ממון אפילו לויט רבי שמעון? אמר אמימר, מאן דדאין דינא דגרמי, אין די פאל פון שורף שטרותיו של חבירו, טאמער מען האלט פון דינא דגרמי, איז מגבי ביה דמי שטרא מעליא, קען מען גובה זיין, קען די ניזק גובה זיין די ווערט פון די שטר, דאס הייסט די חוב שבשטר, די הונדערט דאלער. מאן דלא דאין דינא דגרמי, מגבי ביה דמי ניירא בעלמא, ער קען נאר גובה זיין די ווערט פון א פאפיר. הוה עובדא וכפייה רפרם לרב אשי, ואגבי ביה כי כשורא לצלמי, זאגט רש"י רב אשי בילדותו האט שורף געווען שטרו של חבירו, און רפרם האט אים כופה געווען צו צאלען, נישט סתם צו צאלען, צו צאלען ווי ס'דארף צו זיין, א פולע תשלומין, כי כשורא לצלמא, כשורא מיינט אזא קורה וואס מ'נוצט לצלמא צו מצייר זיין געוויסע צורה, ס'מוז זיין א גאר גוטע גלאטע קורה צו נוצן פאר פאר אויסצומאלן זאכן אויף דעם, מיינט עס צו זאגן ער האט גובה געווען פון רב אשי אזא גוטע תשלומין. יעצט לכאורה, רשי'ס לשון איז אז היתכן רב אשי האט עפעס געטוהן דא, זאגט רשי ששרף שטר חבירו בילדותו, עס איז משמע געווען א קינד, אונז האבן דאך געזעהן די גמרא פריער אין חובל, חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה, הם שחבלו באחרים פטורים, וואס עפעס האט ער געמוזט צאלן? אלא מאי ס'רעדט זיך ווען ער איז עלטער געווארן. זאגט הגהות אשרי, פון רשי זעהט מען אז א קטן שחבלו באחרים וואס ער איז פטור איז דווקא בעודו קטן, אבער איינמאל ער איז נתגדל מוז ער צאלן, למעשה דער רא"ש און רוב ראשונים דינגען זיך אויף דעם. איז אנדערע ווילן לערנען אז בילדותו מיינט נישט ער געווען א קטן בילדותו מיינט ער געווען א יונגע בחור ווען ער וואלט געווען עלטער פאסט נישט צו זאגן אז ער געווען א שורף שטרותיו של חבירו איז בילדותו מיינט נישט בקטנותו ס'מיינט אלס אלס יונגע בחור אנדערע זאגן אז ער איז טאקע פטור נאר ער האט אים כופה געווען בדיני שמים און כופה מיינט נישט געצווינגען ס'מיינט ער האט אים משדל געווען בדברים. על כל פנים וואס איז דא די חילוק וואס אמימר מאכט דא אז טאמער אפילו טאמער האלט דינא דגרמי דעמאלטס ביסטו מחיוב צו צאלן עס איז דא וואס לערנען אזוי איז משמע אין רש"י און אין די רמב"ם אז בעצם נישט דא קיין חילוק גרמי און גרמא עס איז אלץ די זעלבע זאך מאן דדאין דינא דגרמי מיינט דער וואס האלט אז גרמא בנזקין איז חייב בדיני אדם איז לויט אים מוזטו צאלען א הונדערט דאלער ווייל דאס האסטו גורם געווען די היזק אנדערע לערנען ניין אז ס'איז דא א חילוק און די חילוק איז אז גרמי מיינט אז אזא גרמא וואס איז א גרמא, אזא גרמא בנזקין וואס איז א דבר שכיח דארט האט מען געקנס'ט. אבער אנדערע ראשונים לערנען אז ס'איז דא א חילוק אין מציאות פון גרמי און גרמא, גרמי איז אזא סארט היזק, אזא היזק וואס איז מער מתייחס צו די מזיק ווי סתם א גרמא, אדער ווייל ס'איז ברי היזקא, אדער אויף אנדערע סיבות, ממילא בכהאי גוונא אפילו איך האלט גרמא בנזקין איז פטור ביי גרמי וועל איך זיין חייב. ס'איז געשטאנען אין די משנה חמץ ועבר עליו הפסח קען ער צוריק געבן און מקיים זיין השבת הגזילה אומר לו הרי שלך לפניך און ער איז מקיים השבת הגזילה איי סוף כל סוף האסט דאך מזיק געווען יענער האט געהאט הונדערט דאלער און דורך דעם וואס די האסט אוועק גענומען די חמץ ועבר עליו הפסח האט ער היינט גארנישט ס'איז היזק שאינו ניכר מאן תנא אז אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך, וועלכע תנא האלט מ'קען מקיים זיין השבת הגזילה מיט איסורי הנאה, אמר רב חסדא רבי יעקב היא דתניא, שור שהמית עד שלא נגמר דינו, די הלכה איז א שור וואס האט געהארגעט א מענטש איז פסק'נט מען דינו פון די שור למיתה ס'איז א שור הנסקל, שור הנסקל איז אסור בהנאה, איז שור שהמית עד שלא נגמר דינו, נאך פאר בית דין האט געפסק'נט דינו לסקילה. כל זמן בית דין האט נישט געפסקנט איז די שור נאך אלץ א מותר'דיגער שור, מכרו מכור הקדישו מוקדש, טאמער האסט פארקויפט די שור, האסט מקדיש געווען די שור, איז חל די מכירה און די הקדש ווייל ס'איז נאך אלץ דיינס. שחטו, בשרו מותר, ס'איז גארנישט דא קיין פראבלעם מיט די פלייש. טאמער א שומר האט גענומען די שור צו היטן און ס'האט געהארגעט און פאר בית דין האט געפסקנט סקילה האט דער שומר צוריק געגעבן די שור צו די בעלים, החזירו שומר לבעליו מוחזר, ס'הייסט אז ער האט מקיים געווען השבה פון די פקדון, און יעצט איז ער נישט חייב אפילו בית דין וועט פסקנען שפעטער למיתה. יעצט אין די פאל פון מכרו מכור זאגט רש י בית דין וועט שוין מער נישט קענען פסקנען למיתה, ווייל רש י זאגט מ'גייט דא לויט די שיטה וואס האלט אז ס'נאר שייך שור הנסקל ווען די מיתה און די העמדה בדין איז געווען בעודו בבעלים אחד, אבער דא בשעת די מיתה איז געווען ביי איין בעלים בשעת די העמדה בדין איז שוין פארקויפט צו א לוקח, גייט נישט אן די דין פון שור הנסקל, אבער לכאורה ביי שומר וואס גיבט עס צוריק גייט יא אן די דין, אבער אף על פי כן וויבאלד די שומר האט עס צוריק געגעבן בעודו קודם גמר דינו ווען ס'איז נאך אלץ א שור המותר האט ער מקיים געווען די די השבה. אבער משנגמר דינו איינמאל בעסדין האט שוין אפגע'פסק'נט אז די שור איז א שור הנסקל און ס'איז מחויב ליסקל, איז יעצט עס שוין געווארן אסור בהנאה, ממילא מכרו אינו מכור, הקדישו אינו מוקדש, שחטו בשרו אסור, החזירו שומר לבעליו נאך די גמר דין, אינו מוחזר און מ'מוז אים צוריקגעבן א נייע שור. רבי יעקב אומר בנוגע א שומר, אף משנגמר דינו החזירו שומר לבעליו, מוחזר. א שומר קען עס צוריקגעבן אפילו נאך נגמר דינו, האט די גמרא פארשטאנען מאי לאו בהא קא מיפלגי, דרבי יעקב סבר אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך, ורבנן סברי אין אומרים באיסורי הנאה הרי שלך לפניך, ממילא קומט אויס אונזער משנה וואס זאגט אז א גזלן קען מקיים זיין השבת הגזילה מיט איסורי הנאה מיט חמץ שעבר עליו הפסח, דאס איז די שיטה פון רבי יעקב אז א שומר קען אויך מקיים זיין די דין פון זיין השבה, הגם ס'איז נגמר דינו ליסקל, אבער לויט די רבנן וואס נגמר דינו ליסקל הייסט נישט קיין השבה, הוא הדין ביי א גזלן, איסורי הנאה הייסט נישט קיין השבה. אזוי האט רב חיסדא געוואלט תולה זיין, אמר ליה רבה לא, דכולי עלמא אמרינן באיסורי הנאה הרי שלך לפניך, אפילו די רבנן זענען מודה אז מען קען מקיים זיין השבת הגזילה מיט איסורי הנאה, איי עס איז גארנישט ווערט, שוין, ביסט א מזיק, און א מזיק שאינו ניכר איז נישט קיין מזיק. והא ראיה, דאם כן, וואס טאמער דו האלטסט אז די רבנן דינגען זיך און זיי האלטן אז באיסור הנאה קען מען נישט מקיים זיין השבת הגזילה, איז נפלגו בחמץ בפסח, וואס עפעס קריגן זיך די רבנן און רבי יעקב דווקא שור הנסקל, אפילו בחמץ בפסח וואלט מען זיך אויך געדארפט קריגן. איי טאמער יעדע איינער איז מודה אז מען קען מקיים זיין השבה מיט איסורי הנאה פארוואס האלטן די רבנן אז ביי שור הנסקל קען מען נישט? אלא אמר רבה הכא בגומרין דינו של שור שלא בפניו קמיפלגי, זיי דינגען זיך ביי שור הנסקל, ס'א מיוחד'יגע מחלוקת דארטן, שאלה איז צו בית דין קען פסק'ן זיין דינו פון א שור לסקילה טאמער די שור איז נישט לפני בית דין, רבנן סברי אין גומרין דינו של שור שלא בפניו, ממילא וויבאלד די שור מוז זיין בפני בית דין האט די בעלים א גרויסע תביעה אויף די שומר, דאמר ליה אי אייתיתיה ניהליה הוה מעריקנא ליה לאגמא, ווען דו וואלסט מיר צוריק געגעבן די שור פאר די גמר דין, וואלט איך גענומען די שור, באהאלטן די אגם, אויב אזוי וואלט בית דין נישט געקענט פסק'נען, ווייל מען פסק'נט נישט שלא בפני השור, וואלט איך געהאט דא א שור. אבער השתא, וואס דו האסט נישט באהאלטן די שור, עס נישט צוריק געגעבן צו מיר אויך נישט, קומט אויס מסרתיה ביד מאן דלא מצינא לאשתעויי דינא בהדיה, האסט דאך אוועק געגעבן מיין שור צו איינעם וואס איך קען נישט האנדלן מיט אים, ס'אוועק געגעבן פאר בית דין, און מיט בית דין קען איך נישט געווינען. ממילא האסטו מזיק געווען מיין שור בידיים, איז אפילו איך האלט היזק שאינו ניכר איז טאקע נישט קיין היזק, אבער דארטן ווי דו האסט מזיק געווען בידיים, דעמאלטס ביסטו מחיוב צו צאלן. מה שאין כן ביי חמץ בפסח איז נישט קיין מזיק בידיים ער האט גארנישט געטון, ס'איז עבר עליו הפסח ממילא איז דאס נאסר געווארן אן קיין שום פעולה, איז אויב אזוי טאמער ס'איז היזק שאינו ניכר קען איך זאגן הרי שלך לפניך. רבנן סברי אין גומרין דינו של שור שלא בפניו דאמר ליה אי אייתיתיה ניהליה הוה מעריקנא לאגמא אבער השתא מסרתיה ביד מאן דלא מצינא לאשתעויי דינא בהדיה רבי יעקב סובר ניין גומרין דינו של שור שלא בפניו אויב אזוי קען די שומר זאגן אמר ליה מאי עבדי ליה איך האב עפעס געטוהן אפילו דו וואלסט עס געהאט סוף סוף הוה גמרי ליה דינא שלא בפניו בית דין וואלט סיי ווי סיי געפסקנט אפילו עס איז ביי דיר האב איך גארנישט געטוהן בידיים ס'איז ממילא טאמער ס'איז ממילא איז די הלכה היזק שאינו ניכר לאו שמיה היזק דארף איך נישט צאלן על כל פנים רב חיסדא האט פרובירט דא צו זאגען אז די דין פון די משנה איז תלוי אין די מחלוקת פון די רבנן און רבי יעקב, און רבה האט געענטפערט אז ניין ס'איז נישט תלוי, האט רב חיסדא געזוכט צו ער קען ברענגען נאך א ראיה, אשכחיה רב חיסדא לרבה בר שמואל אמר ליה תנית מידי באיסורי הנאה עטס האט עפעס געלערנט וועגען די סוגיא פון איסור הנאה וואס אפשר קען איך זעהן דארטן א חילוק אז ס'גייט דווקא לויט רבי יעקב? אמר ליה אין תנינא אונז האבן געלערנט א ברייתא שטייט והשיב את הגזילה מה תלמוד לומר אשר גזל וואס מיינט די תורה מוסיף זיין די ווערטער אשר גזל אז יחזיר כעין שגזל מען קען עס צוריק געבן אזוי ווי מען האט געגזלט אפילו ס'איז היינט גארנישט ווערט מכאן אמרו גזל מטבע ונפסל מען האט גע'גנב'עט א מטבע און די מטבע שטייט נאך אבער ס'איז נפסל דער קעניג האט גוזר געווען מען קען שוין נישט מוציא זיין דעם מטבע און ס'איז גארנישט ווערט אף על פי כן הייסט עס השבה טאמער מ'האט גע'גנב'עט פירות והרקיבו יין והחמיץ, די גמרא גייט באלד פרעגען אויף דעם, אדער תרומה ונטמאת, די תרומה איז נאך אלץ דא, ס'איז היזק שאינו ניכר, ס'איז טמא, אדער חמץ עבר עליו הפסח, אויך היזק שאינו ניכר, בהמה ונעבדה, ס'איז נעבדה בה עבירה, און ס'איז געווארן פסול פאר, איז געווארן פסול פאר א קרבן, אדער שור עד שלא נגמר דינו, א שור וואס האט סוקל געווען, א שור וואס האט ממית געווען, אבער ס'איז פאר גמר דין, אין די אלע פעלער אומר לו הרי שלך לפניך, מילא האט מען איבערגעזאגט די ברייתא. קומט אויס, מאן שמעת ליה דאמר עד שלא נגמר דינו אין משנגמר דינו לא, די ברייתא זאגט דווקא, ווען קען איך זאגן הרי שלך לפניך עד שלא נגמר דינו, אבער משנגמר דינו נישט, ווער מאכט די חילוק נגמר דינו לא נגמר דינו? רבנן, ווייל לויט רבי יעקב, אפילו ס'איז נגמר דינו, קען ער עס צוריק געבן. און נאר די רבנן מאכן די חילוק. איז קומט אויס די ברייתא גייט לויט די רבנן. אין די זעלבע ברייתא שטייט חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הרי שלך לפניך. זעהט מען אז די רבנן זענען מודה אז איסורי הנאה קען מען זאגן הרי שלך לפניך. שור הנסקל איז א באזונדערע דין. ווייל דארטן הייסט ער א מזיק בידיים ווייל ער וואלט עס נישט געדארפט געבן פאר בית דין. רב חיסדא האט דאס געהערט, עס איז נישט ווי אים, אמר ליה האט ער געזאגט פאר רבה בר שמואל אי משכחת להו לא תימא להו ולא מידי טאמער עטס טרעפטס די רבנן פון די בית מדרש זאלסטו נישט דערציילען די ברייתא ווייל די ברייתא איז קלאר נישט ווי מיר ממילא און מען קען אפפרעגען איז דערצייל זיי נישט די ברייתא פרעגט די גמרא ס'איז געשטאנען דא אין די ברייתא פירות והרקיבו פירות והרקיבו אומר לו הרי שלך לפניך, היתכן, אונזער משנה שטייט וואס ניין, פירות והרקיבו משלם כשעת הגזילה, ווייל פירות והרקיבו דא א שטארקע שינוי, איז די גזלן קונה בשינוי און מוז צאלן כשעת הגזילה, דא שטייט מען קען זאגן הרי שלך לפניך, יעצט באמת די גמרא געקענט פרעגן לכאורה פון די צווייטע פאל פון יין והחמיץ, אבער למעשה די ב"ח נעמט ארויס די גירסא די מסורת הש"ס נעמט ארויס יין והחמיץ און ער זאגט יין ונתנסך יין ונתנסך איז גוט דאס איז טאקע א נארמאלע פאל פון היזק שאינו ניכר אבער פירות והרקיבו איז דאך א היזק ניכר איז ממילא אין די משנה שטייט בכהאי גוונא איז מען קונה מ'דארף צאלן כשעת הגזילה אמר רב פפא ס'נישט קיין סתירה כאן שהרקיבו כולן כאן שהרקיבו מקצתן, די משנה רעדט זיך אז ס'איז אינגאנצען נרקב געווארן, אויב אזוי איז דאס א שטארקע שינוי און דו מוזט צאלן כשעת הגזילה, אבער ס'איז נאר הרקיב מקצתן א חלק דאס איז א נארמאלע זאך דאס איז נישט קיין היזק, ביי יעדע איינער מאכט זיך אזוי פירות א טייל פון פירות ווערן פארפוילט ממילא דאס הייסט נישט קיין היזק ס'איז היזק שאינו אזוי ווי היזק שאינו ניכר און וועגן דעם

הבנאי שקיבל עליו לסתור את הכותל, א בויער וואס האט וואס האט מקבל געווען אויף זיך ער גייט צוברעכן א כותל, איינער דארף אראפ נעמען א כותל, ער האט געדינגען איינער זאל אראפ נעמען די כותל, ער האט אבער געוואלט די שטיינער זאלן בלייבן גאנץ, ער זאל עס קענען אויפבויען א צווייטע פלאץ, און די יענער געגאנגען ער האט עס סותר געווען, אבער ושיבר את האבנים או שהזיקן, ער האט אויך צובראכן אדער מזיק געווען די אבנים, חייב לשלם. היה סותר מצד זה ונפל מצד אחר, מ'האט אים געבעטן סותר זיין א חלק פון די כותל, און אינדערמיטן איז די צווייטע האלב פון די כותל אויך אראפגעפאלן, איז ער פטור, דאס הייסט א אונס, ער וואלט נישט געדארפט משער זיין אז די אנדערע האלב פון די כותל וועט אונטערפאלן, אבער אם מחמת המכה, ער האט צו שטארק געשלאגן, ער האט צו שטארק געהאקט אויף די זייט, דעמאלטס איז ער א גורם, איז ער חייב. אמר רב אסי, לא שנו אלא שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל לנעץ בהן מסמר ונעץ בהן מסמר ושיבר. ס'רעדט זיך ער האט געגעבן א פארטיגע כלי צו די אומן ער זאל עס פאררעכטן, ס'איז געווען שוואך, ער זאל אריינהאקן אביסל נאך נעגלעך אין די כלי, און ער האט אריינגעהאקט א נעגל און האט עס מזיק געווען, דעמאלטס איז ער מחויב.

ער דארף פארשטייט זיך ער מוז צאלען די עצים ווייל די עצים האט אים דאך די די די בעלים געגעבען, די עצים איז דאך נישט זיינס, אבער מער פון די עצים מוז ער נישט צאלען, דאס הייסט אפילו אפילו יענער וועט אים גיין צאלען יעצט די שכר וואס מען האט אפגעמאכט, מוז ער אים נישט צוריק צאלען די שבח וויפיל די כלי איז ווערט מער פון די שכר. פארוואס מאי טעמא אומן קונה בשבח כלי? דאס הייסט ווען מען גיבט א אומן א שטיק האלץ און מען בעט אים ער זאל בויען פון דעם א כלי, דא צוויי וועגן אנצוקוקען, מען קען זאגן אז דו ארבעטסט פאר מיר, איך צאל דיך פאר די שעה, ממילא יעדע חלק פון די כלי וואס דו בויסט ס'איז מיין כלי, איז געבויט די כלי מיט מיינע פראדוקטן, איז די אומנות וואס דו לייגסט אריין צו שאפן א כלי דאס איז מיינס, און איך קום דיך פשוט דמי שכירות וויפיל מען האט אפגעמאכט פאר א שעה, אבער טאמער מען האלט עס איז א קבלן, איך האב אפגעמאכט, איך גיב דיר דא עצים, און איך וויל פון דיר צוריק א שיינע כלי, איך וועל דיר צאלן א הונדערט דאלער פאר די כלי, איז קוקט מען עס אן כאילו די אומן יעדע פעולה וואס ער לייגט דא אריין אין די עץ צו מאכן פון דעם א כלי, איז דאס זיינס, די אלע שבח וואס ער איז משביח די עצים איז זיינס, צום סוף ווען ס'איז געענדיגט מוז ער גיין און פארקויפן די כלי צוריק צו די וואס האט אפגעמאכט ער זאל עס בויען, האט נישט קיין רעכט צו האלטן פאר זיך, אבער ווען יענער צאלט אים איז די פשט כאילו יענער קויפט אפ פון אים די כלי, כאילו ס'איז דא צוויי שותפים, ס'איז דא איינער וואס האט די האלץ פון די כלי, און ס'איז איינער וואס האט דא די שבח פון די כלי. איז טאמער איך האלט אומן קונה בשבח כלי, און יענער האט געבויט די כלי און האט עס צובראכן, איז ער נישט מחיוב צו צאלן גארנישט, די עצים מוז ער צוריק צאלן ווייל די עצים איז נישט געווען זיינס, אבער די גאנצע שבח פון די כלי אפילו די שבח איז ווערט מער וויפיל די דמי מלאכה איז ווערט, מוז ער דאס נישט צאלן, ווייל ס'איז זיין כלי וואס ער האט צובראכן. פרעגט די גמרא לאמיר זעהן צו דאס שטימט מיט די משנה, תנן, נתן לאומנין וקלקלו חייבין לשלם, מאי לאו לכאו' מיינט די משנה, וואס האב איך זיי געגעבן? דיהיב להו עצים, און זיי האבן געבויט די כלי און זיי האבן עס צובראכן, אף על פי כן, זענען זיי מחיוב, זעה איך אז אין אומן קונה בשבח כלי, זאגט די גמרא לא, די משנה רעדט זיך האט מען געגעבן א פארטיגע שידה תיבה ומגדל, אבער פרעגט די גמרא דאס קען דאך נישט זיין, ווייל די נעקסטע פאל פון די משנה הא מדקתני סיפא שידה תיבה ומגדל מכלל דרישא עצים אה דרישא עצים, די משנה זאגט דאך צוויי זאכן, נתן לאומן לתקן נתן לאומן לתקן וקלקלו, נתן לחרש שידה תיבה ומגדל, איז משמע די צווייטע פאל האט מען געגעבן א שידה תיבה ומגדל. אבער די ערשטע פאל האט מען געגעבן פשוטע עצים און אף על פי כן איז ער מחיוב, זאגט די גמרא ניין, ס'איז די משנה רעדט זיך איין פאל, ס'איז נישט קיין צוויי ציורים, פשט אין די משנה ליינט מען אזוי, אז אמרי פרושי קא מפרש לה, די סיפא איז א פירוש אויף די רישא, כיצד נתן לאומן לתקן וקלקלו חייבין לשלם וואס פאר א אופן רעדט זיך דאס, כגון שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל, און דווקא בכהאי גוונא איז ער מחיוב, אבער וואלסט אים געגעבן עצים וואלט ער געווען פטור, והכי נמי מסתברא, ס'איז אויך מסתבר אז דאס איז פשט אין די משנה, דכיצד קתני, די משנה רעדט זיך איין פאל, דאי סלקא דעתך רישא עצים, אז די רישא רעדט זיך פארטיגע עצים, איז אויב אזוי האב איך א קל וחומר, השתא אשמעינן עצים חייבין לשלם, ולא אמרינן אומן קונה בשבח כלי, טאמער די רישא רעדט זיך וועגן עצים, און אף על פי כן איז די אומן חייב, און איך זאג נישט אומן קונה בשבח כלי, טאמער דו גיסט אים שידה תיבה ומגדל מיבעיא, וואס דארף די משנה זאגן נאך א צווייטע פאל? אלא מאי, די רישא רעדט זיך טאקע נישט עצים, ס'איז איין לאנגע פאל, ס'רעדט זיך, איך האב אים געגעבן א שידה תיבה ומגדל, אבער טאמער איך האב געגעבן עצים איז ער טאקע קונה. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה, אי משום הא לא איריא, דאס איז נישט קיין ראיה, איי וואס דארף שטיין א סיפא טאמער שטייט שוין די רישא? ווייל ווען נישט די סיפא וואלט איך נישט געוואוסט פשט אין די רישא, תנא סיפא לגלויי רישא, שלא תאמר אז די רישא רעדט זיך טאקע דווקא א שידה תיבה ומגדל, אבל עצים לא, ביי עצים דארף מען נישט צאלען תנא סיפא שידה תיבה ומגדל, מכלל דרישא עצים, און אף על פי כן הגם ס'איז ביי עצים חייב לשלם מוז ער נאך אלץ צאלען, ווייל לעולם אומן אינו קונה בשבח כלי ממילא האסטו נישט קיין ראיה.